לעצטע פרשה אין ספר במדבר איז א קליינע פרשה און ס'איז אזוי ווי א צוגעקומענע פרשה סיי אין די סענס אז ס'איז נישט באמת קומט נישט דא אריין זיי האבן שוין לכאורה געענדיגט געענדיגט די הלכות ירושת ארץ שוין דא אפילו אזוי ווי א שיינע שיינע סיום אני השם שוכן בתוך בני ישראל סאו לכאורה ווייזט אז ס'איז די סוף פון א ענין די סוף פון קען זאגן די לעצטע פאר פרשיות האבן זיך געדרייט ארום נחלות אבער ס'איז א תוספת צו דעם אזוי ווי א נספחים אזוי ווי אין די ענד פון די ספר זאגט מען נכתב בצד ס'איז דא נאך נאך וואס צו לערנען און ס'איז נאך א תוספת צו די ענין פון נחלת ישראל באמת און ס'איז אויך א נספח אין א צווייטע סענס אז ס'איז טאקע געקומען על ידי מעשה אזוי ווי אסאך מצוות אין ספר במדבר האבן עס געזען ס'איז נישט געגעבן געווארן לכתחילה אזוי ווי קלאר די אייבערשטער וידבר ה' אל משה צו כך וכך נאר ס'איז געווען איינער וואס האט געפרעגט א שאלה אזוי ווי מיר האבן געלערנט למשל אין פרשת בהעלותך די פסח שני און די פרשה פון די ערשטע האלב פון די פרשה בעצם וואס איז די פרשה פון בנות צלפחד און נאך א גוטע דוגמא פון אזא סארט זאך און דא האבן אונז די המשך פון דעם די בני משפחת ראשי אבות פון בני גלעד פון יוסף דאס הייסט די גלעד טאטעס די גלעד ראשים האבן געקומען מיט טענות צו משה און געהאט א טענה אזוי זייער אינטערעסאנט אויב שטייט ראשי אבות מ'האט גערעדט צו די ראשי אבות די בני ישראל סאיז ווייטער א נאך א זאך וואס מען זעט אין די לעצטע פאר פרשיות פון סוף במדבר אז די ראשי אבות די נשיאים שפילן א גרויסע ראלע די ראשי המטה זיי זיין גייט זיין די בעצם גייען איבערנעמען די פירעכץ פון די אידן אין ארץ ישראל הגם יהושע בן נון איז טאפ פון אלע אבער זיי באקומען זעט אויס מער פאוער דא. און וואס פאר א טענה האבן זיי? און זיי פארציילן אזוי באריכות, גאנץ באריכות די גאנצע מעשה, קוק, אדוני את אדוני צוה השם צו געבן ארץ ישראל באופן כללי, ואדוני צוה השם נאך א זאך, צו געבן צלפחד'ס טעכטער זיין נחלה, יעצט האבן אונז א פראבלעם, וואס וועט זיין, זיי גייען חתונה האבן מיט א צווייטע איד, און די נחלה וועט ווערן זייער מאנ'ס, און ס'וועט גיין צו זייער נחלה זאל מיטפארן מיט די מאן מיט די פרוי, און נישט נאר דעם, ס'וועט זיין יובל, ואם יהיה יובל, מ'דארף מעיין זיין, ואם יהיה יובל, לכאורה מיינט עס נישט אויב, ס'מיינט ווען ס'וועט זיין יובל. יעצט נישט נאר עס וועט גיין ביי חתונה צו זיי נאר עס וועט בלייבן אויף אייביג על נחלת המטה אשר תהיינה להם וואס קומט אריין די יובל דא איז מיר נישט אינגאנצן קלאר ווייל לכאורה גלייך גייט עס שוין גיין אזוי ווי זיי זאגן וואס איז א חילוק יובל אפשר ביי יובל גייט עס ווערן מער חלוט כאילו עס גייט נישט אפילו צוריק ביי יובל נישט קלאר וואס איז די ואם יהיה יובל. איז דאס איז די טענה כאילו נאך אז דאס הייסט נאך די גאנצע מ'האט שוין כאילו מתקן געווען די פראבלעם פון צלפחד וואס למה נגרע למה יגרע נחלת אבינו און אזוי ווייטער עס בלייבט נאך אלץ א פראבלעם מצד שני די שבט האט טענות אז אין אנדערע ווערטער יעדע יעדע שטיקל לאנד באלאנגט סיי באופן פרטי פאר די משפחה סיי באופן כללי פאר די שבט ס'איז אפילו מער שטארקליך פאר די שבט ווי פאר די משפחה אזוי ווי מען זעט מ'האט צוטיילט ל שבטים, נישט נאר למשפחות לפרטית'דיגע מענטשן. מילא האבן זיי די טענה, און מילא ענטפערט משה, און זייער אינטערעסאנט, עס שטייט נישט ויקרב משה את משפטן לפני ה', קען זיין אז עס איז געשען, אבער עס שטייט נישט, עס שטייט גלייך ויצו משה את בני ישראל על פי ה', כאילו משה רעדט על פי ה', עס קען זיין אז דאס איז א שוין א רמז אז משה האט שוין פארשטאנען אליינס וואס די תשובה איז על פי ה', אדער עס איז יא געגאנגען און עס שטייט פשוט נישט, עס איז נאר די ערשטע מאל לכאורה וואס שטייט אזא סארט לשון, די לעצטע הלכה שטייט אזא סארט לשון ויצו משה את בני ישראל, ער זאגט, אזוי ווי ער זאגט בנות צלפחד, כן בנות צלפחד דוברות, זאגט ער די זעלבע זאך. כן מטה בני יוסף דוברים וואס רעדן צו די זאך זענען גערעכט. מילא איז וואס זה הדבר אשר ציווה ה' לבנות צלפחד? ער קען חתונה האבן וועם ער וויל, אבער לטוב משפחת מטה, אינטערעסאנטע פסוק, יא לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, ס'הייסט, האועווער אזוי ווי יענער לץ זאגט איך קענסט קויפן וועלכע קאר דו ווילסט ווילאנג ס'איז שווארץ, יא קענסט חתונה האבן וועם דו ווילסט ווילאנג ס'איז פון די ריכטיגע שבט, און דורכדעם לא תסוב נחלה, און פון דעם מאכט ער אזוי ווי פון אלע פון די מקרה פרטים וואס הייסט מען האט דעם געמאכט א חק כללי פון דעם ווערט אויך א חק כללי נישט נאר צלפחד'ס טעכטער נישט קיין הלכה פרטית פאר זיי נאר יעדע בת יורשת נחלה מוז חתונה האבן לאחד ממשפחת מטה אביה כדי אז איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל ס'זאל בלייבן די מטות בני ישראל יעצט אזוי ווי אין ספר ויקרא רוב מצוות קומען נישט נאר מיט די מצוה און די מעשה וויאזוי ס'איז געקומען די מצוה נאר אויך ויעשו כן איז דא אויך דא אזוי א ויעשו כן אינטערעסאנט ווען איז עס געשען גלייך דעמאלטס אפשר שפעטער וואס פונקטליך איז ווען איז געשען די חלק

און ווי עס איז געווען בערבות מואב על ירדן ירחו ס'הייסט אזוי ווי אונז גייען לערנען באריכות ספר משנה תורה וואס דאס איז געווען די גאנצע זאך איז בערבות מואב אבער ס'איז דא אויך אין ספר במדבר און מ'קען זאגן די סעט פון שמות ויקרא במדבר איז דא מצוות פון במדבר סיני די אנהייב ספר במדבר האט זיך אנגעהויבן במדבר סיני און דא די לעצטע חלק מצוות זענען נישט געווען במדבר סיני נאר בערבות מואב פונקטליך וועלכע מצוות לכאורה די פאר מצוות די לעצטע פאר פרשות פון ריש סעודה זענען מצוות געגעבן געווארן בערבות מואב אזוי איז די פשוטע פשט און נישט אין מדבר סיני דאס איז די סיום ס'איז ווי א אלה סיום געענדיגט ספר במדבר חזק חזק ונתחזק.